והיינו אמרינו לרצון לפני אדון כל. העלאו און שלום עליכם צו עלה בינו. סאו אונז האבן שוין גערעדט אין עלה בינו אז אונז פארשטיי מיר אז. די וועלט איז א שפיגל. יעדע זאך וואס איך זע אין אנדערע מענטשן, יעדע זאך וואס איך באמערק אין די וועלט, איז א שפיגל צו מיך. א שפיגל צו וויאזוי איך לעב, צו וויאזוי איך באטראכט זאכן, צו וויאזוי איך פיל אבאוט זאכן, וואס זאכן זאגן מיר, די וועג וויאזוי איך טראכט אויף אנדערע. די וועג וויאזוי איך טראכט אויף מיר. נאכדעם האבן אונז געשמועסט אין אן אנדערע עפיזאד, איך בין גוט. אונז גערעדט פון די מושג אז א מענטש דארף לעבן מיט די מציאות. א מענטש מוז זיך צוגעוואוינען צו לעבן מיט די מציאות אז ער איז גוט. אז ער איז גוט. סאו היינט וועלן מיר אביסל ארומשמועסן און גיין נעקסט לעוועל אין די קאנצעפט. פון איך בין גוט? פון וואס געשעהט ווען א מענטש לעבט מיט איך בין גוט? וואסערע פרישע פאסיביליטיס עפנט זיך פאר א מענטש וואס לעבט מיט די מציאות אז איך בין גוט? און אויב א מענטש לעבט נישט מיט די מציאות פון איך בין גוט לייק ווי ס'בלאקט אים? ווי א מענטש קען זעהן קלאר אז ער דזשאדזשט זיך און ער רייסט זיך אראפ? ביקאוז אסאך מאל. טראכט מען, ווער, איך דזשאדזש מיך? איך דזשאדזש מיך נישט, איך רייס מיך נישט אראפ, איך האלט איך בין גוט, איך האלט איך בין פיין און נייס, יא יא, כ'ווייס אז, כ'ווייס אז דו האלטסט אזוי, דו ביסט פיין און נייס, באט אויכעט דזשאדזשט מען זיך אזוי שטארק, און אויכעט איז דא פלעצער וואו איך האלט אזוי שטארק אז איך בין נישט גוט. און ס'איז א ארבעט פון א לייפטיים, א מענטש זאל זיך אויסלערנען צו קענען באמת. לעבן און זיין גוט גוט מיט זיך גוט מיט זיין עבודה פילן ווי ער איז גוט סא ווען אמת'ע ארבעט אזוי ווי יעדע זאך וואס אונז האבן שוין גערעדט איינמאל און נאכאמאל אז יעדע טשעלענדזש וואס א מענטש האט איז סך הכל א אפערטוניטי ווען עפעס דרוקט קומט עס דיך זאגן אז ס'דרוקט דא אזוי ווי דער נגע די אנדערע זייט פון דעם ליגט די אוצר אזוי ווי ווען עס איז געקומען א נגע אין א הויז אין ארץ ישראל האט מען געוואוסט אז מען ברעכט אויף די וואנט איז נאר צו טרעפן די אוצר די זעלבע זאך איז אלע נגעים, אלע פרעשורס און אלע שוועריקייטן אין אונזער לעבן, ווען א מענטש פעיסט א טשעלענדזש לייק wow! איך פאנג אן באמערקן אז איך דזשאדזש מיך עכט הארשלי אין די נושא. די נושא פון מיך פון דאווענען, איך דזשאדזש מיך אזוי שטארק אויפן דאווענען, איך דזשאדזש מיך אזוי שטארק וועגן לערנען, איך דזשאדזש מיך אזוי שטארק אין פראנט פון פרענדס, אין פראנט פון די פרענד, הו דזשאדזש איך מיך, אין פראנט פון מיין טאטע דזשאדזש איך מיך אזוי שטארק ס'איז מיר שווער צו שטיין אויף די פיס. פֿראַנץ פֿון אַזױ וכו' וכו'. און אַ מענטש פֿאַנגט אָן רעאַלײַזן, אַז בעצם דזשאַדזשט ער זיך אַזױ שטאַרק, איז לײַק, טוט עס װײ, עס ציפּט זיך, אַוטש! איך בין אַזױ האַרש בין איך אױף מיך, אַזױ, אַזױ, האַו קאָם, איך בין אַזױ שלעכט צו מיך. די ציפּ איז נאָר דאָ, אַז װען ער, צו װיסן, אַז דאָ ליגט דײַן אַרבעט. דאס איז די סירקאמסטענס וואס דו כאפסט דיך אז דאס איז געווען דיין לעבן ביז יעצט, און ווען דו גייסט דאס איבערדרייען די אנדערע זייט פון דעם ליגט די אוצר. און דו גייסט נעמען די עריע און די פלאץ וואס דו האסט זיך די מערסטע געדזשאדזשט, און דו האסט דיך די מערסטע אראפגעריסן ביז היינט, און דו גייסט עס ארומדרייען און דו גייסט דיך פילן גוט מיט דיך אויף יענע פלאץ, דעמאלטס גייסטו טרעפן דיין אוצר פון דיין לעבן.

כלפי דעם וואס ער באטראכט זיך כלפי דאס, וואסערע פילינג ברענגט דאס ארויף, פארוואס ברענגט דאס ארויף א הארט פילינג, וועלכע נעגעטיוו אסאסיעישאן, וואסערע נעגעטיוו זאך פון מיך האב איך קאנעקטעד צו די זאך, אז ווען איך טראכט אפילו נאר פון דעם ברענגט מיך עס ארויף א די פילינג. און צונעמט עס אזוי, און מען קען גיין צו די עבודה פון מהפך זיין, פון איבערדרייען די נגע און ארויסנעמען די אוצר. סאו די הייליגע קאמארנע ברענגט אז ואהבת לרעך כמוך איז בגמטריא ואהבת את ה' אלוקיך. סאו לאמיר עס צונעמען סטעפ ביי סטעפ. קודם ואהבת לרעך כמוך, און פון דארט ואהבת את ה' אלוקיך. ס'איז די זעלבע גמטריא, ס'איז די זעלבע נומעריקעל נומבערס. וואס מיינט ס'איז איינס? אויב א מענטש האט דאס אדער דאס. סאו ואהבת לרעך כמוך. אויב א מענטש פאנגט אויב א מענטש גלייבט נישט אויף זיך אז ער איז גוט, אדער ער פילט נישט ער איז נישט אין א גוטע פלאץ, און וויבאלד ער גלייבט נישט אויף זיך אז ער איז גוט אוטאמאטיקלי ווערט ער נישט אין א גוטע פלאץ, ווייל דער בעל שם טוב זאגט, במקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא כולו. דארט ווי א מענטש'ס מחשבה איז, דארט איז ער אינגאנצן. די הייליגע קאמארנע ברענגט אראפ די לשון, במקום שמחשבתו של אדם מגעת. דארט ווי א מענטש'ס מחשבה טאטשט שם הוא נמצא כולו, דארט איז ער אינגאנצן. וואס מיינט עס? אז דארט ווי א מענטש'ס מחשבה איז, דארט איז ער. דאס ווייסט מען, מ'האט שוין געלערנט דאס, באט לאמיר עס צונעמען אביסל וואס מיר גייען יעצט דא. דארט ווי א מענטש'ס מחשבה איז, הייסט די פלאץ וואס איך בין. דארט איז מיין גאנצע עקזיסטענץ. סאו אויב איך בין פרייליך, לעטס סעי, איך בין אין א פרייליכע פלאץ, במקום שמחשבתו של אדם נמצא, ווי טרעפט זיך מיין מקום? ווי טרעפט זיך מיין מחשבה? אין וועלכע מקום? אין א פרייליכע פלאץ לאמיר זאגן. דעמאלטס בין איך אינגאנצן פרייליך. און אלעס וואס געשעט אין מיין סוראונדינגס, פיזיקלי וואס שפילט זיך אויס אויף די וועלט, ווערט ענגאלפט און איינגעשלינגען און ענקאמפעסד און ארומגענומען מיט פרייליכקייט. איך זעה אלעס דורך א פרייליכע פערספעקטיוו. די זעלבע זאך קען געשען, מען קען עפענען די פרידזשדער און ס'זאל זיך אויסגיסן אלע טשערי טאמעיטאס אויפן פלאר און מען זאל אויסשיסן פאר געלעכטער. אדער קען מען עפענען די פרידזשדער און אלע טשערי טאמעיטאס זאלן זיך אויסגיסן און מען זאל זיך אויפרעגן און זיין נערוועז. וואס איז די חילוק? דארט ווי דו ביסט געווען. דארט ווי דיין מחשבה איז, דארט איז די פלאץ ווי דו געפינסט דיך, אויב ביסטו געווען אין א פרייליכע פלאץ, אין א גוט אויפגעלייגטע פלאץ, דעמאלטס באדערט דיך עס נישט, לאכסטו איז עס פאני, אויב ביסטו געווען אין א עדזשיטעיטעד פלאץ, אין א פלאץ ווי דו ביסט נישט געווען רואיג, האסט נישט געוואוסט פונקטליך ווי דו ביסט, אדער ביסטו געווען אויפגערעגט אדער נערוועז, העב ישוב הדעת'דיג. דעמאלס ווען די טשערי טאמעיטאס גיסט זיך אויס ווערט מען אויפגערעגט דערווייזן, אויף וועם, וואס, ווען, ווי, גארנישט, סתם זשזזש, ווייל דארט ווי א מענטש'ס מחשבה פלאצירט דארט טרעפט זיך זיין גאנצע מציאות, אלעס וואס געשעהט צו אים און ארום אים פערסיווט ער און זעהט ער, און אלעס וואס געשעהט אין זיין סאראונדינגס גייט דורך און ווערט ארומגענומען דורך די פלאץ ווי ער איז. סאו למשל ווען א מענטש איז אין א לאווינג פלאץ, א מענטש'ס הארץ איז אפן, ער איז א גוטער מאן, ער האט ליב, אונז האבן אלע צייטן ווען אונז זענען מער לאווינג און ווייניגער לאווינג, צייטן ווען ס'פליסט מער אהבה אין אונזער הארץ, און ווען ס'פליסט ווען אונזער הארץ איז קאלט און ראבערי, ס'פארט נישט אזוי אסאך אהבה. באט ווען א מענטש איז גוט אויפגעלייגט און איז באהבה און ער האט ליב יעדע זאך, וועם ער גייט אריינבאמפן, ס'אנקומען אויף אים. עס וועט זיין ביי די חתונה, איינער וועט קומען נאך געלט, אפילו ער וועט זיין דאהאן, דער וועט אויסקוקן און ער וועט זיין, ער וועט רעדן און ער וועט גיין אויף די נערוון, אה, איז אין א גוטע מוד, האסטע. ער וועט אים געבן שיין, ער וועט אים אויפנעמען מיט א פרייליכקייט, אלע די חברים וואס ער גייט אריינבאמפן גייט זיך פרייען צו זעהן, ווייסט, כ'פריי מיך עכט דיך צו זעהן. עס פליסט ליבשאפט אין זיין. הארץ. אויב א מענטש פליסט נישט ליבשאפט אין זיין הארץ, נישט אויפגעקומען אויף וועלכע סיבה ס'איז, לאמיר זאגן ווייל ער איז יעצט, ער האט זיך פארטראכט און ער האט ריעלייזט עפעס, ער איז געווארן אויפגערעגט אויף זיך אליינס, פארוואס האב איך געטון, פארוואס האב איך עס געטון, זשז, און יעצט נערוועז, און ער וואקט אריין אזוי צו א חתונה, יעדן וועם ער גייט מיטן, גייט אים מאכן נערוועז, מער נערוועז, ווייניגער נערוועז, אפילו די מענטש וואס ער גייט ליב האבן, צו פארברענגען, גייט ער פארברענגען, באט ס'גייט אים האלטן אין איין נערוועז מאכן זאכן אבאוט יענעם. און ער גייט טראכטן וואס איז אסאך מאל קען מען טראכטן לייק וואס איז געשען וואס איז ווי יענער איז נישט קיין גוטער מאן אנד ניין דו זעהסט יעצט אלעס דורך די פערספעקטיוו פון נערוועז און מען קען עס זייער שטארק ריעלייזן מען קומט אסאך מאל אריין אין בית מדרש אדער אין וואטעווער ווי מען זיצט און מען פארברענגט מען זיצט מיט מענטשן פאר א שטיק צייט מען באמערקט אז ס'איז דא איינער וואס כמעט יעדעס מאל ער עפענט זיין מויל קאמפלעינט ער. די לעפל, די קאפס, די קאפי, די מקווה, די האנטוך, די פלאץ ווי לאנג ער דארף ווארטן אין די ליין, די מנין, די בעל תפלה, אדער אפילו אסאך מאל איך זאג מען קען זעהן ביי א צווייטן, אסאך מאל קען איך זעהן אויף מיר, לייק איך שטיי אויף אינדערפרי, און א גאנצן טאג אפילו ברוך השם לייק דער אייבערשטער זאל מיר העלפן איך רעד עס נישט ארויס פון מיין מויל באט אין מיין קאפ די וואויסעס אין מיין אין מיין מיין קאפ זענען אסאך מאל ווען איך שטיי אויף אלל קאמפלעינינג א גאנצן צייט נישט צופרידן פון גארנישט די בעל תפלה קען נישט יוצא זיין א מינוט גייט ער צו שטייט א מינוט גייט ער צו שנעל מען קען ווערן נערוועז פון ביידע זייטן אגאנצן צייט. סאו, אויב א מענטש קען, א מענטש האט נישט געוואונטשן זיך צו און מענטשן איז דא מענטשן וואס לעבן אזוי קאמפלעין און קאמפלעין און קאמפלעין און אוטאמעטיקלי מען באטראכט עס אז נישט אויף א צווייטע מענטש איז גרינגער צו באטראכטן און מען זעהט אז דער מענטש לעבט אין א עקזיסטענץ וואס גארנישט אין זיין וועלט איז מסודר. ער איז אן אומצופרידענער מענטש. גארנישט, יעדע זאך וואס ער טרעפט טרעפט ער זעט ער גראד א זאך וואס איז ראנג דערמיט, און ער און ער און ער קרעכצט דערויף, און ער זאגט עס ארויס פון זיין מויל, ער קאמפלעינט עס. נאר א צופרידענער מענטש קומט אריין, דארף נישט גארנישט, העפי, פרייליך, יעדע זאך ברוך השם, טענק יו השם, העפי, צופרידן, אלעס איז גוט, אלעס איז מסודר. ווייל דארט דער מענטש'ס מחשבה געפינט זיך, אין וועלכע זאון דו ביסט, די זאון, אזוי זעט מען די גאנצע וועלט. סאו יעצט צוריק צו ואהבת לרעך כמוך. אויב א מענטש דרייט זיך ארום און דזשאדזשט זיך און רייסט זיך אראפ, וואס אוטאמעטיקלי ווערט ער אין א בעד מוד. ס'הייסט אז מ'רייסט אראפ זיך, מ'רייסט אראפ. די עבודה וואס מען טוט אויף די וועלט עניטינג, מען רייסט אראפ וויאזוי מען מען רייסט זיך אראפ אין רילעישאנשיפ, איך בין נישט קיין גוטע מאן, איך בין נישט קיין גוטע טאטע, איך בין נישט קיין גוטע חבר, איך בין נישט קיין גוטע סטודענט, איך בין נישט קיין גוטע מלמד, איך בין נישט קיין גוטע וואטעווער מען איז, חבר, מען רייסט זיך אראפ אין עני עני וויטש וועי, אוטאמאטיקלי פילט מען שלעכט, און ווען מען פילט שלעכט עקספיריענסט מען די גאנצע וועלט through א נעגאטיוו פילטער. און ווען א מענטש איז אין א נעגעטיוו פילטער איז נישט שייך אז ער זאל זיין אין רילעישאנשיפ מיט א צווייטע מענטש, ס'איז שייך ער זאל ליב האבן א צווייטע מענטש? פאר דעם שטייט אין פסוק ואהבת לרעך כמוך, אזוי ווי דיך, דיך צו לאזן וויסן הערן, דו קענסט נישט ליב האבן א צווייטן בשעת דו האסט דיך פיינט. מ'קען אנקומען צו א מדריגה צו ליב צו האבן יענעם ה א אויף א העכערע מדריגה, נאך א העכערע מדריגה. בעל שם טוב האט געזאגט האט ליב יעדע איד אזוי ווי זיין איינציג קינד ממש, אפילו די פחות שבפחותים די נידריגסטע שבנידריגסטע איד פון אלעס וואס מען קען זיך פארשטעלן פון נידריגקייט, אזוי ברענגט די קאמארנא די לשון, האט ער ליב מער ווי די ווי ער האט געזאגט פאר איינער פון זיינע תלמידים מער ווי דו האסט ליב דיין בן יחיד. סאו מען קען אנקומען צו מדריגה צו ליב האבן אלע אידן באט מען קען נישט ליב האבן א צווייטן בשעת מען האט זיך פיינט. מען קען עקטשעלי נישט ליב האבן גארנישט בשעת מען האט פיינט עניטינג. ווייל דארט ווי א מענטש'ס מחשבה איז דארט איז ער. אויב איז מען אין פיינט קען מען נישט זיין אין ליבשאפט. און אויב איז מען אין ליבשאפט דעמאלטס איז מען פראטעקטעד. איז מען אין ליבשאפט דעמאלטס קען מען נישט פיינט האבן. און מען פלאקטשועיט אהין און צוריק. און די פוינטס ווי ווען איך בין אין עווערנעס און ווען איך באמפ אן א נעגעטיוו איז נאר נאך א אפערטוניטי אויפצוגראבן נאך א גאנצע באר און נאך א גאנצע קוואל פון ליבשאפט וואס איך קען עקסעסן וואנס איך גיי אראפנעמען די דזשאדזשמענט פון מיך וואנס איך גיי אראפנעמען די נעגעטיוו טאט די פלאץ ווי איך האלט אז איך בין נישט גוט. און ממילא אזוי סאך פון קנאה קומט אויכעט ווען ווען ווען. ווען מען רייסט זיך אראפ און מען זעט א צווייטער האט עס גוט, טראכט מען לייק, יענער האט עס גוט פארוואס קען איך נישט? דו קענסט פונקט אזוי, אלעס וואס יענער האט האסטו אויך, קענסט אלעס האבן, די גאנצע וועלט איז עוועילעבל, דארפסט נאר גלייבן אז דו קענסט, דארפסט זיך אמאל פילן ווארטי אז דו קענסט, דארפסט אראפנעמען אביסל דזשאדזשמענט פון וואטעווער דו חלומסט אז יענער האט, איך ווייס נישט צו יענער האט וואס דו חלומסט אבער. אלע, זייער אסאך רילעישאנשיפ פראבלעמען, ס'איז נישט שייך אריינצוגיין אין רילעישאנשיפ באמת, און ענדזשויען רילעישאנשיפ, מיט א צווייטע חבר מיט ואהבת לרעך וכסדר כמוך אויב כ'גיי קומען און כ'וועל מיך א גאנצע צייט אראפרייסן אז כ'בין נישט קיין גוטע חבר וואס גייט זיין אז כ'גיי נישט זיין א גוטע מאן און כ'גיי נישט זיין א גוטע חבר כ'גיי נישט קענען ליב האבן אויב גיי איך אנקומען און כ'גיי וויסן אז כ'בין גוט און כ'בין א גוטע חבר און כ'בין מסודר און קוקן אלעס פון א פלאץ פון כ'בין גוט. פון פארשטיין און זען די וועלט פון א עולם התיקון, פון א גוטע פלאץ, דעמאלטס זאל איך קענען מיך ליב האבן, איך קען ליב האבן מיין חבר, איך קען זיין ואהבת לרעך כמוך, זאל איך געוואר ווערן בכלל לעוועלס פון ליבשאפט וואס איך האב קיינמאל נישט געוואוסט אז ס'עקזיסט, ביקאוז ווי ווייניגער מען האט פיינט אלץ מער האט מען ליב, און ווי ווייניגער א מענטש גיבט זיך נאך און פארגיבט זיך און קען זיך ליב האבן, אלץ מער קען ער ליב האבן זיין חבר. און די זעלבע זאך, די זעלבע גמטריא איז ואהבת את ה' אלקיך. וויאזוי קען א מענטש גלייבן אז דער באשעפער האט אים ליב ווען ער האט זיך פיינט. וויאזוי קען איך גלייבן אז דער באשעפער האט א ענדלעס אמאונט פון ליבשאפט, דער באשעפער זאגט אהבת עולם, על כן המו מעי לו, מיין מיין מיין הארץ גייט אויס פאר דיך, די לשונות וואס דער באשעפער דרוקט זיך אויס אויף אונז אין שיר השירים און אין נ"ך און אין אלע די תורה און אין אלע אלע פסוקים, ממש די חשק די באשעפער האט צו אונז און די ענדלעס אמאונט אוו ליבשאפט די באשעפער האט צו אונז און און די וועג וויאזוי די באשעפער זעט נאר גוטס אויף אונז און קוקט נאר גוטס אויף אונז און און און און אלע י"ג מידות הרחמים וויאזוי קען איך ארייננעמען די קאנסעפט אין מיין קאפ אז די באשעפער איז אזוי גוט און ער האט מיך אזוי ליב צו געבן גוטס און און יעדע ביט גוטס וואס ער געט מיך איז האט ער הנאה בשעת ער געט מיך עס? אויב איך האב מיך פיינט, אויב איך האב דזשאדזש מיך אז איך בין גילטי, סאו יעדע פלאץ ווי איך דזשאדזש מיך אז אז אדער ווי איך רייס מיך אראפ און ווי איך פיל נעגעטיוו אבאוט מיך, איז נישט שייך אז די אהבה פונעם אייבערשטן זאל קענען דארט, ס'איז אלעמאל דארט, ס'איז נישט שייך אז איך זאל עס פילן. ווייל בשעת מען פילט ליבשאפט, בשעת בשעת מען פילט די פארקערטע קען מען נישט פילן ליבשאפט. סאו ווי מער א מענטש קען זיך אליינס נאכגעבן און נאכלאזן פון פון פון נעגעטיוו סאו מיינט שוין דאס איז די מענטש אויב כ'וועל נאכלאזן פון נעגעטיוו דזשאדזשמענט וואס איז דעמאלטס כ'וועל נאך גארנישט ווערן. ס'איז א געוואוינהייט אזוי ווי א מענטש קראצט די בובוס אזוי קראצט אזוי אזוי דזשאדזשט מען זיך נעגעטיוו. א שלעכטע געוואוינהייט וואס איז פארט פון די יצר הרע, דאס איז זיין געים, דאס טייטש יצר הרע, דאס איז גלות, ווען א מענטש קוקט זיך אן שלעכט און רייסט זיך אראפ און אוטאמאטיקלי ווערט ער קאנווינסד אז ער איז שוין אז ער איז שוין אויף יענע טים, וויל ער שוין זיין באקוועם דארט, וויל ער זיך שוין טרעפן דאס פלאץ דארט. משא"כ ווען א מענטש נעמט די קארעדזש און און גלייבט אינעם אייבערשטנ'ס ליבשאפט, און גלייבט אין אין אין אין ואהבת את ה' אלקיך, און לאזט זיך אליינס ליב האבן, און ער איז זיך מוחל, און פארקוקט קוקט אויף זיך מיט א גוטע אויג, און זעהט וויאזוי די אלע שלעכטע מידות וואס ער האט און וואס ער רייסט זיך אראפ פאר. וויאזוי עס איז אנגעקומען אין זיין לעבן, וויאזוי דער באשעפער האט אים באשאפן אין סירקאמסטענסעס אזוי אז דאס זאל עס דארפן זיין, און עס איז נישט קיין פראבלעם, ער דארף די איינציגסטע זאך איז נאר אז ער דארף זען צו ווערן בעסער און זיך מער תיקון און ברענגען מער תיקון צו זיך. די איינציגסטע זאך וואס איז נישט גוט מיט אונז איז אז אונז גלייבן אז אונז זעמער נישט גוט. עס איז די איינציגסטע זאך, חוץ פון דעם זעמיר אונז גוט, זעמיר אונז א חלק אלוקי ממעל, און ווי מער מען קען גלייבן אין דעם, און גלייבן אין די, אין די, אין די ענדלעס און און אנעקוויוויקעל גוטסקייט וואס אונז זעמיר, און ליבשאפט וואס אונז קענען האבן צו זיך אליינס, קען מען אונז האבן ליבשאפט צום חבירו, צום אייבערשטן. געטראכט אז דאס וואס שטייט אין מסכת אבות, איזהו עשיר השמח בחלקו, און קאמארנא לייגט צו אמאל ווען ער שרייבט איזהו עשיר השמח בחלקו אפילו ברוחניות. זאל א מענטש זאגן איך בין נישט גוט אבער איך האב דאס און דאס און דאס. די זאכן האט מען דיך מיטגעגעבן, כי יצר לב האדם רק רע מנעוריו, די זאכן ביסטו געבוירן מיט, דער באשעפער האט דיך אזוי באשאפן אין די טשעלענדזשעס מיט די אלע טשעלענדזשעס, און מיט דעם ביסטו גוט, איי די, שמח בחלקו אפילו ברוחניות. און די פלעצער ווי דו ביסט אנגעקומען, פארשטייט זיך מען גייט ווערן בעסער און מען גייט זיך מער, ווי מער איך גיי רילייזן אז איך בין גוט, אוטאמעטיקלי גיי איך ווערן גוט, ביקאוז דארט ווי א מענטש'ס מחשבה איז, דארט איז ער. און מיין מחשבה גייט זיין אז איך בין גוט און אז איך האב מיך ליב און אז איך בין מסודר און דער באשעפער האט מיך ליב און איך האב אים ליב, גייט גייט דאס זיך מעניפעסטן אויף די וועלט, דאס גייט געשען. דער אייבשטער זאל העלפן מ'זאל זוכה זיין צו תשובה טון מיט שמחה אזוי ווי דער רבי פון לובלין פלעגט זאגן, און תשובה טון מיינט זיך צוריקקערן און פארשטיין ווי גוט מען איז און ווי הייליג מען איז און ווי ערליך מען איז און ווי וואויל מען איז און ווי שטארק מען האט ליב אנדערע און ווי איבערגעגעבן מען איז און ווי קעירינג מען איז און וויפיל מען טוט און זען די גוטסקייט און לעבן אין עולם התיקון דורכדעם קענען מער און מער און מער זען די גוטס אין זיך, אוטאמאטיקלי וועט מען עס טון גוטס, זען די גוטס אין אנדערע, לעבן לעבן אין די גוטסקייט פון באשעפער. ברוך השם לעולם אמן ואמן.